בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף ע"ח, מיין ברודער דף ע"ח עמוד א', זעקס שורות פון אויבן, תני רבנן, זאגט די הייליגע גמרא תני רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט ביי מצרי ואדומי, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, יבא להם בקהל השם, איז דרש'נט דא די ברייתא די פסוק, אם נאמר בנים, למה נאמר דורות? ס'טייטש טאמער שטייט, בנים אשר יוולדו, וואס דארף אויך שטיין דור שלישי? ס'וואלט געקענט שטיין, בן שלישי יבא להם בקהל השם. פון די צווייטע זייט, ואם נאמר דורות, למה נאמר בנים? אז שטייט שוין יא דורות, וואס שטייט בנים, וואלט געקענט שטיין דור שלישי יבא להם בקהל השם, וואס דארף מען ביידע סיי בנים און סיי דורות, נאר וואס דען זאגט די ברייתא, ווייל אם נאמר בנים ולא נאמר דורות, טאמער ס'וואלט נאר געשטאנען בנים נישט דורות, הייתי אומר וואלט איך געזאגט אז בן ראשון ושני אסור, שלישי מותר, וואלט איך געזאגט ס'האט צו טון מיט וויפיל קינדער מ'האט, ס'טייטש אז לאמיר זאגן א מצרי האט חתונה מיט א מצרית, איז די ערשטע זון איז אסור לבוא בקהל, די צווייטע זון איז אסור לבוא בקהל, די דריטע איז שוין מותר, אזוי וואלט איך געזאגט, לכך נאמר דורות, פאר דעם שטייט, דור שלישי, אז ס'האט צו טון מיט דורות, נישט אז די דריטע זון איז מותר, די דריטע זון, די פערטע זון, אלע זונען זענען אסור, נאר אייניקלעך ווערן מותר, ווייטער ואם נאמר דורות, ולא נאמר בנים, טאמער עס וואלט נאר געשטאנען דורות נישט בנים, הייתי אומר, וואלט איך געזאגט, אז לאותן העומדין על הר סיני, אז די דורות גייט ארויף אויף די אידן, ס'טייטש כלל ישראל שטייט ביים בארג סיני און דער רבונו של עולם כביכול זאגט זיי אז נישט ענק און נישט ענקער קינדער עלן מעגן חתונה מיט א מצרי און אדומי אבער ענקערע אייניקלעך ענק כלל ישראל'ס אייניקלעך מעגן שוין יא וואס טייטש אז די דורות גייט נישט ארויף אויף די מצרים און די אדומים לכך נאמר בנים פאר דעם שטייט בנים אז דאס גייט ארויף אויף די מצרים און די אדומים וואס טייטש אז טאמער א מצרי אדער א אדומי ווערט א גר, הייבט מען אן ציילן דארט דריי דורות, און דער דריטער דור איז מותר. ווייטער זאגט די ברייתא, שטייט דא אין די פסוק, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, יבוא להם בקהל השם, שטייט צוויי מאל להם, דרש'ט מען אזוי, די ערשטע להם דרש'ט מען, להם, מהם מנה, וואס טייטש פון ווי הייבט מען אן ציילן די דריטע דור? מען וואלט געקענט אפשר זאגן, אז די מצרי אליין וואס האט זיך מגייר געווען אים ציילט מען נישט, מען הייבט נאר אן ציילן פון די קינדער, און פארדעם שטייט נישט אזוי שטייט להם, אז מען הייבט אן ציילן פונעם גר אליין, ווייטער דער צווייטער להם דרש'ט מען להם, הלך אחר פסולן, אז מען גייט אלעמאל נאך די פסול, וואס טייטש לאמיר זאגן א מצרי האט חתונה מיט א אידענע, ער איז עובר אן עבירה האט חתונה מיט א אידענע, איז זאלסטו נישט מיינען אז די קינדער זענען געהעריגע אידן, ניין, מען גייט אלעמאל נאך די פסול'ע עלטער, וואס טייטש אז די טאטע איז א מצרי, אדער די מאמע איז א מצרית, אפילו די אנדערע עלטער איז א געהעריגע איד, איז די קינדער ווערן פארעכנט אלס מצריים און מען דארף ציילן דריי דורות, זאגט די גמרא יעצט ואיצטריך למכתב להם ואיצטריך למכתב אשר יוולדו, ס'טייטש מ'האט יעצט געזען אז פון להם דרש'נט מען אז ווי הייבט מען אן ציילן? מ'הייבט אן ציילן פון די גרים אליין, יעצט פון אשר יוולדו איז לכאורה משמע אז מ'הייבט אן ציילן די דריי דורות פון די קינדער נישט פון זיי, איז דאך לכאורה א סתירה, איז אויף דעם זאגט די גמרא ניין מ'דארף האבן ביידע ווערטער, פארוואס? ווייל דאי כתב רחמנא אשר יוולדו הוה אמינא מבניהם מנה, טאמער ס'וואלט טאקע נאר געשטאנען אשר יולדו, וואלט איך געזאגט מ'הייבט אן ציילן די דריי דורות פון די קינדער, פארדעם כתב רחמנא להם אזוי ווי מ'האט געזען אז מ'הייבט אן ציילן פון די גרים אליין, ווייטער ואי כתב רחמנא להם, טאמער ס'וואלט נאר געשטאנען להם אן דעם אשר יולדו, הוה אמינא וואלט איך געזאגט, מצרית מעוברת שנתגיירה, היא ובנה חד, אז טאמער א מצרית א מעוברת איז זיך מגייר, איז זי מיט די קינד הייסן. איין דור, וואס טייטש די קינד הייסט נאך אויך א מצרי ראשון, ווייל ער האט זיך דאך מגייר געווען צוזאמען מיט די מאמע, כתב רחמנא אשר יולדו, פארדעם שטייט אשר יולדו אז עס איז נישט אזוי, ס'טייטש ברגע דאס קינד וועט געבוירן ווערן, הייסט עס שוין די נעקסטע דור, ער איז שוין א מצרי שני, זאגט אונז די גמרא ווייטער, ואיצטריך למיכתב להם הכא, ואיצטריך למיכתב לו גבי ממזר, ס'טייטש פון די צווייטע להם האט מען געדרשנט אז הלך אחר פסולן, מען גייט נאך די פסול'ע עלטער, אז טאמער די טאטע לאמיר זאגן איז א איד און די מאמע איז א מצרי, פארעכט מען די קינד אלס מצרי, יעצט ביי ממזר שטייט אויך לו, וואס דארט זאגט מען אויך די זעלבע דרש הלך אחר פסולו, שטייט ביי ממזר גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם, איז פון לו דרש'ט מען אז מען קוקט אויף א פסול'ע עלטער, וואס טייטש לאמיר זאגן די טאטע איז א געהעריגע איד די מאמע איז א ממזרת, אדער פארקערט, די טאטע איז א ממזר און די מאמע איז א געהעריגע ישראלית, פונדעסטוועגן הייסן די קינדער ממזרים, יעצט לכאורה וואס דארף מען ביידע לימודים, וואלט לכאורה איין לימוד גענוג געווען און מ'זאל ארויסלערנען איינס פון צווייטן, זאגט די גמרא ניין, ווייל דאי כתב רחמנא הכא, טאמער עס וואלט נאר געשטאנען דא ביי מצרי ואדומי אז מ'גייט נאך די פסול'ע עלטער, וואלט איך געזאגט משום דבא מטיפה פסולה, ווי נישט ווי, דער טאטע דער גר דא ער איז אסור לבוא בקהל דער טאטע איז א מצרי און ממילא דער קינד גייט נאכן טאטן, אבל ממזר דבא מטיפה כשרה, אבער ווען עס קומט צו א ממזר וואס ביידע עלטערן זענען דאך כשר'ע אידן איז אפשר דארט אימא לא וואלט איך געזאגט אז אין די קינד איז נישט דא קיין פסול, די זעלבע זאך ואי כתב רחמנא גבי ממזר טאמער עס וואלט נאר געשטאנען ביי א ממזר וואלט איך געזאגט משום דאין ראוי לבוא בקהל לעולם, ווי נישט ווי א ממזר איז זייער א הארבע זאך ס'ציט זיך לדורי דורות, אבל הכא ביי א מצרי ואדומי וואס ציט זיך נאר דריי דורות אימא לא וואלט איך געזאגט אז ווען א מצרי האט חתונה מיט א ישראלית אפשר די קינד האט נישט קיין דין פון א מצרי צריכא במילא דארף איך ביידע לימודים זאגט אונז די גמרא ווייטער אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן האט רבה בר בר חנה נאכגעזאגט בשם רבי יוחנן מצרי שני שנשא מצרית ראשונה בנה שלישי הואי סטייטש טאמער א מצרי שני האט חתונה מיט א מצרית ראשונה איז ווי וועם גייט נאך די קינד נאכן טאטן צו נאכן מאמען זאגט דא רבי יוחנן די קינד גייט נאכן טאטן, און ממילא די טאטע איז א שני, אפילו די מאמע איז א ראשונה, די טאטע איז א שני, זאגט מען די קינד האט א דין פון א שלישי, און ער איז מותר לבוא בקהל. איי, פריערט האט מען געזען, הלך אחר פסולן, אז מען גייט נאכן פסול'ע עלטער, איז רש"י אין קידושין זאגט אז ס'איז אנדערש, ווייל דארט האט זיך גערעדט ביי אן אופן וואס ס'איז דא א איסור, ס'טייטש ווען א איד האט חתונה מיט א מצרית, און ער האט נישט געטארט חתונה מיט איר, איז היות מען האט עובר געווען א איסור גייט מען אלעמאל נאכן פסול'ע עלטער, דא וואס א מצרי שני מעג דאך חתונה האבן מיט א מצרית ראשונה קיינער האט נישט עובר געווען קיין איסור, איז דא אוודאי זאגט ר' יוחנן גייט מען נאכן טאטן, אלמא וואס זעהן מיר דא קסבר אז ר' יוחנן האלט בתר דידיה שדינן ליה אז מען גייט נאכן טאטן און נישט נאכן מאמען, מתיב ר' יוסף, פרעגט ר' יוסף א קשיא אויף ר' יוחנן פון א משנה, די משנה זאגט אין קידושין, רבי טרפון אומר, יכולין ממזרים ליטהר, רבי טרפון זאגט אז א ממזר קען זיך מטהר זיין, ס'טייטש נארמאל א ממזר, זיינע קינדער, זיינע אייניקלעך, די אור אייניקלעך עד סוף כל הדורות, האבן א דין פון ממזרים, און זענען אסור לבא בקהל, זאגט רבי טרפון ס'דא אן עצה, טאמער א מענטש וויל מטהר זיין זיינע קינדער זאלן זיין מותר לבא בקהל וויאזוי? כיצד? ממזר נשא שפחה, דער ממזר קען חתונה האבן מיט א שפחה כנענית, און הוולד, וואסערע דין עט האבן די קינד? עבד, א דין פון אן עבד א געהעריגע עבד כנעני, און ממילא, שחררו, מען באפרייט די עבד, נמצא בן חורין, יעצט איז די עבד א בן חורין, א געהעריגע איד און ער איז מותר לבא בקהל, און וואס זעהן מיר דא אז ווען דער ממזר האט חתונה מיט די שפחה וואסערע דין האט די קינד? ווי אן עבד, פשט מען גייט נאכן מאמען נישט לויטן טאטן, אלמא בתר דידה שדינן ליה, זעהן מיר מ'איז מייחס א קינד נאכן מאמען, ענפערט די גמרא ס'איז נישט קיין פארגלייך, שאני התם דארט איז אנדערש, דאמר קרא ס'דא א בפירוש'ע לימוד פון פסוק האשה וילדיה תהיה לאדוניה אז די קינדער פון א שפחה איז מען מייחס צום מאמען, ווייל שטייט אין פסוק ווען א עבד עברי האט חתונה מיט א שפחה, איז האשה וילדיה תהיה לאדוניה ווען ער גייט ארויס פריי בלייבט די קינדער מיטן מאמען ביים האר און ממילא זעהן מיר ביי שפחה איז אנדערש מה שאין כן ביי אנדערע פלעצער איז מען אוודאי מייחס א קינד נאכן טאטן מתיב רבא פרעגט יעצט רבא א קשיא פון א ברייתא און די ברייתא האמיר שוין געזעהן אמר רבי יהודה האט רבי יהודה געזאגט מנימין גר מצרי היה לי חבר מתלמידי רבי עקיבא איך האב געהאט א חבר פון די תלמידי רבי עקיבא וואס האט געהייסן מנימין וואס איז געווען א גר מצרי ואמר און מנימין האט געזאגט אני מצרי ראשון ונשאתי מצרית ראשונה, איך בין א מצרי ראשון, א גר מצרי, כ'האב חתונה געהאט מיט א מצרית ראשונה, אשיא לבני מצרית שניה, כ'העב חתונה מאכן מיין זון מיט א מצרית שניה, אזוי ארום כדי שיהא בן בני ראוי לבא בקהל, אז מיינע אייניקלעך זאלן זיין ראוי לבא בקהל, און ממילא פירט רבא אויס די קשיא, ואי סלקא דעתך, טאמער רבי יוחנן איז גערעכט, אז בתריה דידיה שדינן ליה, אז מ'גייט נאכן טאטן, אויב אזוי אפילו ראשונה נמי, פארוואס זוכט מנימין א שידוך פאר זיין זון א מצרית שניה, ער קען אים אויך זוכן א שידוך א מצרית ראשונה, און אפילו הכי עט מען גיין נאכן טאטן און די אייניקלעך עלן זיין מותר לבא בקהל, און וואס זעהן מיר דא? אז מען גייט נישט נאכן טאטן נאר מ'איז זיך אויך מתייחס צום מאמען? ענטפערט די גמרא ניין, הא אמר ליה רבי יוחנן לתנא, טאקע ווען מען האט פארגעלערנט די ברייתא פאר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן מעורר געווען אז מען דארף טוישן די גירסא, תני ראשונה, וואס טייטש אז ווען מנימין האט געזוכט א שידוך פאר זיין זון האט ער געזוכט סיי א מצרית ראשונה סיי א מצרית שניה ס'טייטש ס'איז טאקע נישט קיין נפקא מינה ווייל די קינדער עט מען סיי ווי מייחס זיין נאכן טאטן די קינדער עלן זיין א דור שלישי און זעלן זיין מותר לבוא בקהל זאגט אונז די גמרא א צווייטע גירסא אין די מימרא פון ר' יוחנן פונקט פארקערט כי אתא רב דימי אמר ר' יוחנן מצרי שני שנשא מצרית ראשונה בנה שני הווה אז טאמער א מצרי שני האט חתונה מיט א מצרית ראשונה, גייט מען נאכן מאמען, און מילא האט די זון א דין פון א שני, אלמא בתר אימיה שדינן ליה, זעהן מיר מען גייט נאכן מאמען, אמר ליה אביי, פרעגט אביי, און ווי מען וועט זעהן די המשך, אביי האט פארשטאנען אז די סיבה וואס ר' יוחנן האט געזאגט מען גייט נאכן מאמען, און וואס עפעס, לכאורה נארמאל יחוס גייט מען נאכן טאטן, נאר וואס דען ווייל ס'איז דא א דין עובר ירך אמו הוא, אז א עובר הייסט ממש אן אבר פון די מאמע, א חלק פון די מאמע, און דערפאר איז מען מייחס אין א געוויסע זינען א קינד צום מאמען, און מילא האט אביי פארשטאנען דאס איז די טעם וואס רבי יוחנן האט געזאגט מ'איז מייחס די קינד נאכן מאמען אלס די דין אלס עובר ירך אמו, איז פרעגט אביי, אלא הא דאמר רבי יוחנן, פרעגט אביי א קשיא פון א צווייטע רבי יוחנן, וואס דארט זעט מען רבי יוחנן זאגט קלאר עובר לאו ירך אמו הוא, ווי זאגט עס רבי יוחנן? איז אזוי רבי יוחנן האט געזאגט הפריש חטאת מעוברת וילדה, טאמער איינער איז מפריש א חטאת מעוברת און שפעטער ווערט געבוירן א קינד ביים חטאת ביי די קרבן, איז רצה מתכפר בה, רצה מתכפר בוולדה, איז קען זיך די באלעבאס קלויבן, ער קען נוצן די מאמע, אדער ער קען נוצן די וולד אלס חטאת, און וועלכע ער וועט נוצן איז די אנדערע איז ירעה עד שיסתאב מען לאזט עס פאשען ביז ס'פאלט א מום, ס'טייטש אזוי, ווייל בעצם וואס די חידוש פון רבי יוחנן? חידוש איז ווייל ס'איז דאך דא א דין פון חמש חטאות מתות, פינף סארט חטאות הלכה למשה מסיני וואס מען דארף זיי הרג'ענען, איינס פון זיי איז א ולד חטאת, א קינד וואס ווערט געבוירן ביי א חטאת, איז רבי יוחנן האלט ולד חטאת מיינט טאמער איינער איז מפריש א קרבן חטאת וואס איז נישט טראגעדיג, און שפעטער נאכדעם וואס ס'איז א חטאת ווערט די בהמה טראגעדיג און ס'ווערט געבוירן א קינד, דאס הייסט א ולד חטאת וואס מען דארף הרג'ענען, אבער טאמער איינער איז מפריש א חטאת מעוברת, דעמאלטס קוקט עס רבי יוחנן אן ווי צוויי באזונדערע בהמות, וואס דרך אגב דא אליין זעהט מען אז רבי יוחנן האלט עובר לאו ירך אמו הוא, ווייל ער קוקט עס אן ווי צוויי באזונדערע בהמות, און ממילא זאגט רבי יוחנן, קענסט דיך קלויבן וועלכע בהמה דו ווילסט, קענסט נוצן די מאמע, אדער קענסט נוצן די קינד, און ממילא פירט די גמרא אויס, פירט אביי אויס, אי אמרת בשלמא עובר לאו ירך אמו הוא, טאמער טאקע רבי יוחנן האלט עובר לאו ירך אמו הוא, אויב אזוי, פארשטייט מען וואס רבי יוחנן זאגט דא, הוה ליה כמפריש שתי חטאות לאחריות, ס'כאילו א מענטש איז מפריש צוויי באזונדערע בהמות, און מ'עט זעהן טאקע אז ווען א מענטש איז מפריש צוויי באזונדערע בהמות פאר א קרבן חטאת, איז קען מען נוצן וועלכע מען וויל, ווייל ואמר רבי אושעיא אזוי ווי רבי אושעיא האט געזאגט, הפריש שתי חטאות לאחריות, מתכפר באחת מהן, והשניה תרעה, נוצט מען וועלכע מען וויל און די אנדערע לאט מען פאשען, ווייל דא איז אויך דא א חידוש, ווייל ס'דאך אויך דא א דין, נאך איינס פון די חמש חטאות מתות, איז חטאת שנתכפרו בעליה באחרת, ס'טייטש טאמער איינער איז מפריש א קרבן חטאת, און ער פארלירט עס, אז דערווייל גייט ער נעמט א צווייטן איז מקריב די צווייטע שפעטער טרעפט מען די ערשטע דארף מען הרג'נען די ערשטע אבער דאס איז נאר ווען מען האט עס פארלוירן טאמער אבער מען האט גארנישט פארלוירן נאר א מענטש לכתחילה האט מפריש געווען צוויי טאמער עפעס וועט געשען מיט איינס וועט ער האבן די צווייטע דעמאלטס איז די דין אז מען מעג אזוי טון מען הרג'נט נישט די אנדערע און ממילא זאגט רבי יוחנן דא אויך א מענטש איז מפריש א חטאת מעוברת קען ער קלויבן וועלכע ער וויל אבער זאגט די גמרא אלא אי אמרת עובר ירך אמו טאמער רבי יוחנן האלט אז עובר ירך אמו, די קינד הייסט ממש א חלק פונעם מאמען, אויב אזוי, הוה ליה ולד חטאת, וואלט די קינד געהאט א דין פון א ולד חטאת וולד חטאת למיתה אזיל, וואס מ'וואלט געדארפט הרג'ענען די קינד, און ממילא אז מ'זעט אז רבי יוחנן האלט אז די קינד הייסט נישט קיין חלק פונעם מאמען, פשט רבי יוחנן האלט עובר לאו ירך אמו הוא, און וואס עפעס דא זאגט רבי יוחנן ביי א מצרי און א מצרית וואס עפעס איז מען מייחס א קינד צום מאמען, אזוי פרעגט אביי צו רב דימי, אישתיק, איז רב דימי שטיל געבליבן, אמר ליה, זאגט אביי צו רב דימי, אז מיר פאלט יא איין אפשר איך פארשטיי יא וואס רבי יוחנן האט געמיינט צו זאגן, וואס טייטש איך האלט אז באמת די טעם פון רבי יוחנן האט נישט קיין שייכות צו עובר ירך אמו, נאר וואס, דילמא שאני התם דכתיב אשר יולדו, קען זיין אז ווען סקומט צו א מצרי ואדומי דארט איז אביסל אנדערש, וואס טייטש אוודאי נארמאל עובר לאו ירך אמו, מען קוקט נישט נאך א מאמע, יחוס גייט נאכן טאטן, נאר ווען סקומט צו מצרי ואדומי שטייט אין פסוק בנים אשר יולדו, איז פשט הכתוב תלאו בלידה, די פסוק איז עס תולה אין לידה, עס טייטש די פסוק איז עס תולה אז מען גייט נאכן מאמען, ממילא דאס איז א שפעציעלע לימוד פון א פסוק, אזוי זאגט אביי צו רב דימי קען זיין דאס איז די טעם פון רבי יוחנן, אמר ליה, זאגט רב דימי צו אביי, קרקפנא, רש"י זאגט קרקפנא איז אדם חשוב, חזיתיה לרישך ביני עמודי כי אמר רבי יוחנן להא שמעתא, איך האב דיר געזען אין בית מדרש ווען רבי יוחנן האט געזאגט די מימרא, עס טייטש רב דימי זאגט צו אביי, אז דו האסט נישט אליין געזאגט דער תירוץ, דו האסט עס קלאר געהערט פון רבי יוחנן, איך האב דיר געזען אין בית מדרש ווען רבי יוחנן האט עס געזאגט, פרעגט אבער די גמ' יעצט אויף אביי, טעמא דכתיב אשר יולדו, לכאורה זעהן מיר דא פון אביי'ס תירוץ, פון אביי'ס הסבר אין רבי יוחנן, אז דא איז אנדערש ביי א מצרי ואדומי איז אנדערש, אז נארמאל גייט מען נאכן טאטן, דא שטייט אשר יולדו גייט מען נאכן מאמען, הא בעלמא, איבעראל אנדערש, בתר אבוה שדינן ליה, גייט מען נאכן טאטן, פארוואס ווייל עובר לאו ירך אמו, אלא נאר אויב אזוי פרעגט די גמ' א קשיא, הא דאמר רבא, רבא האט דאך געזאגט נכרית מעוברת שנתגיירה, טאמער א גויטע א מעוברת האט זיך מגייר געווען, און זי האט זיך געטובל'ט, איז בנה, איר קינד וואס ליגט אין איר, אינו צריך טבילה, דארף זיך נישט נאכאמאל טובל'ען, ווייל די טבילה פון די מאמע העלפט אויך פאר אים, איז לכאורה פארוואס, אמאי אין צריך טבילה, פארוואס דארף די קינד זיך נישט איבערטובל'ען, ס'טייטש אזוי, טאמער מ'זאגט עובר ירך אמו הוא, שוין, די קינד איז א חלק פונעם מאמע, די מאמע האט זיך גע'טובל'ט, פאררעכנט מען עס אויך פארן קינד. אבער טאמער עובר לאו ירך אמו די קינד איז א באזונדערע זאך, איז זאל זיך די קינד דארפן איבער'טובל'ען. איי זאגט די גמרא, וכי תימא משום דרבי יצחק, ס'טייטש די גמרא איז מציע אז אפשר באמת עובר לאו ירך אמו הוא, נאר דאס וואס די קינד דארף זיך נישט איבער'טובל'ען, איז ווייל ער האט זיך שוין גע'טובל'ט. איי ער האט זיך נישט גע'טובל'ט ער איז געווען אין די מאמע, יא, דאס הייסט אויך גע'טובל'ט. די מאמע, וועסטו וועלן זאגן הייסט א חציצה? ס'איז נישט קיין חציצה, די מאמע איז נישט קיין חציצה. פארוואס? משום דרבי יצחק דאמר רבי יצחק דבר תורה רובו ומקפיד עליו חוצץ רובו שאינו מקפיד עליו אינו חוצץ ס'טייטש מדין תורה איז א חציצה דארף האבן צוויי תנאים ס'דארף זיין רובו און מקפיד עליו ס'טייטש די חציצה דארף זיין אויף רוב פונעם גוף און די מענטש דארף מקפיד זיין אויף דעם ס'טייטש די מענטש דארף שטערן פאר די מענטש דאס הייסט א חציצה טאמער ס'פעלט איינע פון די צוויי תנאים מן התורה הייסט עס נישט קיין חציצה יעצט מדרבנן רש"י צייכנט צו קען זיין ס'הייסט א חציצה אבער דא קען מען נאך זאגן אז חכמים האבן נישט מקפיד געווען און ממילא דא פעלט אין די ענין פון מקפיד עליו, ווייל די קינד איז נישט מקפיד אויף די חציצה וואס הייסט מאמע, ער דארף דאך די מאמע אויף צו לעבן, איז קען זיין פאר דעם העלפט די טבילה, ווייל ס'איז כאילו ער האט זיך געטובל'ט מיט א חציצה, אבער דא זאגט די גמרא ס'איז נישט ריכטיג, ווייל והאמר רב כהנא, לא שנו אלא רובו, אבל כולו חוצץ, וואס טייטש דער גאנצער דין פון רובו מקפיד עליו איז נאר ביז רובו, טאמער ס'איז כולו, א מענטש איז אינגאנצן צוגעדעקט, אוודאי דאס הייסט א חציצה, איז דארף מען פארשטיין ווייטער אויב אזוי וואס איז פשט אז די טבילה פון די מאמע העלפט פארן קינד טאמער עובר לאו ירך אמו הוא, ענטפערט די גמרא, שאני עובר, דהיינו רביתיה, ס'טייטש אפילו נארמאל זאגט מען אז כולו חוצץ, דא ביי עובר איז אנדערש, ווייל דאס איז די דרך גידולו פונעם עובר, די מאמע קען נישט הייסן א חציצה כלפי דעם עובר, און פאר דעם העלפט די טבילה אפילו אז עובר לאו ירך אמו. זאגט יעצט די גמרא ווייטער נאך א מימרא פון רבי יוחנן, כי אתא רבין אמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן אזוי, באומות ווען עס קומט צו די גוים, הלך אחר הזכר, גייט מען נאכן זכר נאכן טאטן, וואס דאס מיינט צו זאגן ווי מען וועט שוין זעהן, עס גייט ארויף אויף א ציור וואס א גוי האט חתונה מיט א פרוי א כנענית, וואס די דין איז דאך אז מען דארף דאך אויסהרג'ענען אלע כנענים לא תחיה כל נשמה, און ממילא אז ס'ווערט געבוירן א קינד פון אזא פארפאלק וואס די מאמע איז א כנענית, וואלט דאך געווען א צד אז מען דארף הרג'ענען דאס קינד, איז אויף דעם זאגט דא רבי יוחנן אז ניין, הלך אחר הזכר, מען גייט נאכן טאטן, און אז די טאטע איז נישט קיין כנעני, דארף מען נישט הרג'ענען דאס קינד, די קינד האט אויך נישט א דין פון א כנעני, עמיר באלד זען. נאך א זאך זאגט רבי יוחנן, נתגיירו, טאמער צוויי האבן זיך מגייר געווען א מאן מיט א פרוי, הלך אחר פגום שבשניהם, גייט מען נאך די גרעסערע פגום, און מ'וועט באלד זען וואס דאס מיינט, איז קודם די ערשטע חלק וואס רבי יוחנן האט געזאגט באומות הלך אחר הזכר, וואס מיינט דאס כדתניא, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, ווי אונז האבן מיר אויסגערעדט, מנין לאחד מן האומות שבא על הכנענית, ווי ווייסט מען אז טאמער איינער פון די אנדערע פעלקער וואוינט מיט א אישה כנענית, וואס מ'דארף דאך אויסהארגענען אלע כנענים, והוליד בן ס'ווערט געבוירן א זון, ווי ווייסט מען אז מען דארף נישט הרג'ענען די זון, נאר שאתה רשאי לקנותו בעבד מעגסט קויפן די זון אלס קנעכט, שנאמר, מען לערנט ארויס אין א פסוק, שטייט אין פסוק וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו, און דאס גייט ארויף אויף אזא סארט אופן אז די מאמע איז א כנענית, די טאטע איז א צווייטע גוי, ס'ווערט געבוירן א קינד, איז מהם תקנו מעגסט קויפן די קינד אלס קנעכט, און דארפסט נישט אויסהרג'ן די קינד אלס כנעני. יכול זאגט די ברייתא וואלט איך אפשר געמיינט אז פארקערט אויך, אז אפילו אחד מן הכנענים שבא על אחת מן האומות, והוליד בן, שאתה רשאי לקנותו בעבד, וואס איז טאמער די טאטע איז א כנעני, און די מאמע איז איינע פון די אנדערע פעלקער, אפשר דעמאלס זאגט מען אויך אז מעגסט קויפן די קינד אלס עבד דארפסטו נישט הרג'נען? תלמוד לומר, פאר דעם שטייט דארט אין המשך הפסוק, ס'טייטש א המשך פון די פסוק פון גם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו, שטייט דארט ווייטער אשר הולידו בארצכם, וואס ווי רש"י רעדט אויס, און מ'וועט שוין זען, אז די דרך פון א מאן איז צו גיין וואוינען דארט ווי די פרוי וואוינט, נישט פארקערט, וואס טייטש די פרויען די כנעניות, פלעגן בלייבן וואוינען אין כנען, און מענער פון אנדערע לענדער זענען געקומען דארט חתונה האבן מיט זיי, מה שאין כן פארקערט, טאמער א כנעני האט געוואלט חתונה האבן מיט א פרעמדע פרוי, איז ער געגאנגען צו א אנדערע לאנד חתונה האבן מיט איר דארט ווי די פרוי וואוינט, און ממילא אז ס'שטייט דא אין פסוק אשר הולידו בארצכם, רעדט זיך עס פון אזעלכע סארט עבדים, אזעלכע סארט קינדער וואס זענען געבוירן אין כנען, פשט וואס? פשט די מאמעס זענען כנעניות, מן הנולדים בארצכם, ולא מן הגרים בארצכם, נישט אזעלכע קינדער פון אזעלכע פארפעלקער וואס דער טאטע איז א כנעני וואס שפעטער איז די קינד צוריק געקומען צו כנען, פון דעם רעדט נישט דער פסוק, נאר אזא איינער דארף מען אוודאי הרג'ענען, נאר טאמער די מאמע איז א כנענית און דער טאטע איז א פרעמדע, דעמאלטס דארף מען נישט הרג'ענען דאס קינד, דאס איז די ערשטע חלק פון רבי יוחנן'ס מימרא אז באומות הלך אחר הזכר מען גייט נאכן טאטן, די צווייטע חלק וואס רבי יוחנן האט געזאגט,

צי קוקט מיר אן נאכן טאטן אדער נאכן מאמען, ס'טייטש טאמער מ'עט גיין נאכן טאטן, דער טאטע איז א מצרי ראשון, קומט אויס די מיידל איז א מצרית שניה, טאמער אבער מ'עט גיין נאכן מאמען, די מאמע איז א עמונית, אז די מאמע איז א עמונית האט זי אויך א דין פון א עמונית, און זי איז גראד מותר לבוא בקהל, איז קען זיין אויף דעם האט ר' יוחנן געזאגט אז הלך אחר הפגום שבשניהם, מ'גייט נאך די ערגערע, דער וואס איז מער פגום, אבער אויף דעם זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין, ווייל מאי פגום שבשניהם אית בה, עמוני ולא עמונית, די מאמע איז אינגאנצן נישט קיין פגום ביי אזא ציור, טאמער א מצרי ראשון האט חתונה מיט א עמונית, די מאמע איז נישט קיין פגומה, זי מעג שוין חתונה האבן מיט די גאנצע קהל, זי איז דאך אן עמונית, עמוני ולא עמונית, איז קען נישט זיין פון אזא ציור האט ר' יוחנן גערעדט, אלא נאר אוודאי האט ער געמיינט פארקערט, ביי עמוני שנשא מצרית, ווען אן עמוני האט חתונה געהאט מיט א מצרית, און געהאט קינדער, איז דא, זאגט רבי יוחנן, הלך אחר הפגום שבשניהם, וואס טייטשט? טייטשט אזוי, אי זכר הוה, טאמער ס'ווערט געבוירן א זכר, שדייה בתר עמוני, קוקט מען אן די זכר נאכן טאטן, די טאטע איז געווען אן עמוני, מען זאגט די זון איז אויך אן עמוני, און ער איז אסור לבוא בקהל לעולם ועד, נישט אים, נישט די קינדער, נישט די קינדס קינדער עד סוף כל הדורות, אבער טאמער אי נקבה הוה, טאמער ס'ווערט געבוירן א נקבה, איז דא פארקערט קוקט מען נאכן מאמען, שדייה בתר מצרית, דא איז די מאמע מער פוגם, ווייל טאמער מ'וועט גיין נאכן טאטן, איז דאך די מיידל מותר לבוא בקהל עמוני ולא עמונית, נאר דא קוקט מען נאכן מאמען, אז די מאמע איז א מצרית, לאמיר זאגן א מצרית ראשונה, איז די טאכטער יעצט א מצרית שניה. זאגט די הייליגע משנה ווייטער. ממזרים ונתינין, סיי ממזרים און סיי נתינין, נתינין האמיר געזען דאס איז די גבעונים, אסורין זענען אסור לבוא בקהל, ואיסורן איסור עולם, דאס איז א איסור וואס ציט זיך אויף אלעמאל, אויף אלע דורות, ס'ענדיגט זיך נישט נאך דריי דורות, אחד זכרים ואחד נקבות, סיי אויף זכרים סיי אויף נקבות, זאגט די הייליגע גמרא, אמר ריש לקיש האט ריש לקיש געזאגט א געוואלדיגע חידוש, זאגט ריש לקיש, ממזרת לאחר עשרה דורות מותרת, א ממזרת א נקבה נאך צען דורות איז מותר לבוא בקהל, פארוואס? ווייל בעצם, לאמיר אריינטראכטן, פארוואס איז א ממזר נישט אזוי? ס'טייטש פארוואס זאגט מען נישט ביי א ממזר נאך צען דורות ס'איז מותר לבוא בקהל? ווייל אז מען קוקט אריין די פסוקים וואס שטייט ביי ממזר? ביי ממזר שטייט גם דור עשירי לא יבא לו בקהל השם. לכאורה משמע נאר ביז די צענטע דור. נאר וואס דען? ווי רש"י ברענגט דא א ספרי, אז אין ספרי דרש'נט דארט א גזירה שווה, פון עמוני מואבי, ביי עמוני מואבי שטייט אויך גם דור עשירי, נאר דארט פירט אויס די פסוק עד עולם, און ממילא זאגט די ספרי א גזירה שווה פון עמוני מואבי, אזוי ווי עמוני מואבי איז די איסור נישט נאר ביז די צענטע דור נאר עד עולם, די זעלבע זאך ממזר איז אויך עד עולם, נאר וואס, זאגט ריש לקיש, דאס איז נאר ביי זכרים, יליף עשירי עשירי מעמוני מואבי, מה להלן נקבות מותרות, אף כאן נקבות מותרות. וואס טייטש ביי זכרים איז טאקע אזוי, די איסור איז לעולם ועד, אבער ביי נקבות, וואס ביי עמוני מואבי דאך נישט דא קיין איסור אויף נקבות, עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית, און ממילא גזירה שווה העלפט נישט אויף נקבות, ביי נקבות טאקע וועט די איסור זיך נאר ציען צען דורות, און נאך די צענטע דור זענען זיי מותר לבוא בקהל, אזוי זאגט ריש לקיש. איי פרעגט די גמרא, אי מה להלן מיד אף כאן מיד, טאמער דו לערנסט ארויס פון עמוני מואבי עשירי עשירי, לערנסט שוין ארויס אז א נקבה איז גראד מותר, אזוי ווי יעדע עמונית יעדע מואבית איז גראד מותר זיי דארפן נישט ווארטן קיין שום דור, זאג די זעלבע זאך ביי ממזר, זאגט די גמרא ניין, כי אהני גזירה שווה מעשירי ואילך, ס'טייטש אזוי, ווען ס'וואלט אינגאנצן נישט געווען קיין גזירה שווה, וואלט איך אליין געוואוסט אז סיי א ממזר און סיי א ממזרת זענען אסור לבוא בקהל פאר צען דורות, ווייל דאס שטייט דאך אין פסוק, און אין פסוק שטייט ממזר, ממזר האט מען געשמועסט איז מום זר, דאס גייט ארויף סיי אויף זכרים סיי אויף נקבות, ביזן צענטן דור, נאר וואס נאך די צענטע דור, דארט דארף מען שוין האבן א גזירה שווה, איז טאקע פון דארטן ווייטער העלפט אונז די גזירה שווה, אבער ווי ריש לקיש האט געזאגט נאר אויף זכרים נישט אויף נקבות, ווייל נקבות ביי עמוני מואבי זענען מותר, זענען זיי דא אויך מותר נאכן צענטן דור. איי פרעגט די גמרא, והא אנן תנן, אונז האבן געלערנט אין משנה נישט אזוי, אין משנה האט מען דאך געלערנט ממזרים ונתינין אסורין ואיסורן איסור עולם, אחד זכרים ואחד נקבות, שטייט לכאורה קלאר דא אין די משנה אז אפילו נקבות זענען אסור איסור עולם? ענטפערט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין סתירה, הא כמאן דאמר דון מינה ומינה, הא כמאן דאמר דון מינה ואוקי באתרא, ס'טייטש ס'דא א באקאנטע מחלוקת צווישן ר' אליעזר און ר' יהושע, צו דון מינה ומינה, צו דון מינה ואוקי באתרא, וואס מיינט דאס איז פשט אזוי, טאמער מען לערנט ארויס צוויי פרשות איינע פונעם צווייטן, דורך א גזירה שווה, דורך א היקש, וואס זאל נאר נישט זיין, איז דא א מאן דאמר וואס האלט, דון מינה ומינה, ס'טייטש טאמער דו לערנסט ארויס איין פרשה פון צווייטן, לערן שוין ארויס אינגאנצן, מיט אלע פרטיה ודקדוקיה. ס'דא אבער א צווייטער מאן דאמר וואס האלט ניין, ער האלט דון מינה ואוקי באתרא. ווילסט עפעס ארויסלערנען פון איין פרשה צום צווייטן, פיין, אבער דארפסט נישט ארויסלערנען אויכעט אלע פרטים. און מילא מיט דעם פארענטפערט די גמרא ריש לקיש מיט אונזער משנה. ריש לקיש האט געזאגט זיין מימרא לויט די מאן דאמר, דון מינה ומינה, אז ווען מ'לערנט איין זאך פון צווייטן לערנט מען אלע פרטים, און מילא פאר דעם זאגט ריש לקיש, לערנסט עשירי עשירי פון עמוני ומואבי, אזוי ווי ביי עמוני ומואבי איז דאך נאר פאר זכרים נישט פאר נקבות, די זעלבע זאך ממזרים נאך די צענטע דור איז נאר פאר זכרים נישט פאר נקבות, מה שאין כן אונזער משנה גייט כשיטת די מאן דאמר וואס האלט דון מינה ואוקי באתרא אז ווען מען לערנט איין פרשה פון צווייטן לערנט מען נישט אלע פרטים, נאר איין פרט און די זעלבע זאך דא, מען לערנט פון עשירי עשירי אז די איסור ענדיגט זיך נישט נאכן צענטן דור, נאר ס'איז עד עולם, אבער אן אלע פרטים, און ממילא אז ביי ממזר ביז די צענטע דור איז סיי פאר זכרים סיי פאר נקבות און די זעלבע זאך פון די צענטע דור און ווייטער, האלט אונזער משנה אז ס'איז א איסור עולם. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, שאלו את רבי אליעזר, מען האט געפרעגט רבי אליעזר, ממזרת לאחר עשרה דרי מאי וואס איז טאקע די דין ביי ממזרת נאכן צענטן דור? אמר להם האט ר' אליעזר געזאגט מי יתן לי דור שלישי ואטהרנו הלוואי איך וואלט געזען די דריטע דור וואלט איך מטהר געווען וואס טייטש זיי קומען קיינמאל נישט אן ביזן צענטן דור אלמא קסבר זעהן מיר דא אז ר' אליעזר האלט אז ממזרא לא חיי ממזרים די לעבן נישט זיי לעבן נישט לאנג ווייל די אייבערשטער וויל נישט זאלן זיך אויסמישן מיט כלל ישראל, מילא לעבן זיי נישט וכן אמר רב הונא ממזרא לא חיי, רב הונא זאגט אויך אזוי, איי פרעגט די גמרא והא אנן תנן, מיר האבן געלערנט אין אונזער משנה ממזרין אסורין ואיסורן איסור עולם, ענטפערט די גמרא, אמר רב זירא, לדידי מפרשא לי מיניה דרב יהודה, איך האב געהערט א פשט פון רב יהודה, איז אזוי, דידיע חיי, אזא סארט ממזר וואס יעדער ווייסט ער איז א ממזר, קען לעבן סאך מער פון דריי דורות סאך מער פון צען דורות, פארוואס ווייל ס'נישט דא קיין חשש מ'עט זיך אויסמישן מיט די ממזרים, ווייל יעדער ווייסט זיי זענען ממזרים, ווייטער דלא ידיע לא חיי, אזא סארט ממזר וואס קיינער ווייסט נישט, און אפילו די ממזר אליין ווייסט אויך נישט, איז ער אליין די לעבט אויך נישט ס'טייטש דער ממזר שטארבט ווייל מ'וויל נישט ער זאל חתונה האבן מיט א אידענע, דידיע ולא ידיע ווייטער וואס טוט זיך מיט א ממזר וואס נישט יעדער ווייסט, טייל מענטשן ווייסן טייל מענטשן ווייסן נישט, איז דא איז עד תלתא דרי חיי טפי לא חיי, ביז דריי דורות לעבט אזא סארט ממזר, ווייל מענטשן ווייסן נאך בכל זאת איז דא גענוג מענטשן וואס ווייסן, אבער מער פון דעם מער פון דריי דורות קען מען שוין פארגעסן אז ער איז א ממזר, און ממילא דערלעבט נישט אזא משפחה מער פון דריי דורות, פארציילט די גמרא ההוא דהוה בשיבבותיה דרבי אמי איז געווען א ממזר אין געגנט פון רבי אמי, אכריז עליה דממזרא הוא, איז רבי אמי האט אויסגערופן פאר יעדעם איינעם ברבים אז דער איד איז א ממזר, הוה בוכה ואזיל, האט ער געוויינט דער איד אז מען האט מפרסם געווען, אמר ליה, האט רבי אמי אים געזאגט חיים נתתי לך, כ'האב דיר געגעבן לעבן, ווייל ווי מען האט געזען אז טאמער מען ווייסט נישט, שטארבט דער ממזר, האט ער געוואלט אז וואס מער מענטשן זאלן וויסן, אזוי 'עט ער זוכה זיין צו לעבן ער מיט דורות נאך זיך.